שטייט אין תורה הקדושה א טומאת נס איז די די ארבסטע טומאה ס'איז א ביה ב טומאה ס'איז נישט פונקט די שערה צו נבילה וואס איז נאר א אהבה טומאה ס'איז א ביה ב טומאה פארוואס זאגט דער חזקיני פארוואס איז א מעשה אזא טומאה א ביה ב טומאה זאגט ער איך מיר א כוסי בטומאת אדם על כל שעל טומאה שבעולם לעשות א ביה ב טומאה אז פארוואס האט די תורה געמאכט פאר אבי אבות הטומאה פון א מת? כדי שלא יהיו בני אדם מצויין אצל מתיהם מתוך חיבתם, זאלן זיי זיצן ביי די מת מתוך חיבתם, ויצטערו יותר מדי, זיי וועלן זיין צופיל בצער, האט די תורה נישט געוואלט אז זיי זאלן זיצן צו פיל ביי די מת, מתוך שלא יצטערו לא יהיו בני אדם מצויין אצל מתיהם מתוך חיבתם. מתוך חיבתם און זענען א ידיד א קרוב א משפחה א חבר ער וועט זיצן צופיל ויצטערו יותר מדי אין דעם זאגט די תורה טומאת מת אבי אבות הטומאה אזוי זאגט די חזקוני נישט זיין אזוי שקוע אין דעם ס'איז נישט נאר ביי אבל ביי יעדע זאך וויל די אייבערשטער זאלסט נישט זיין שקוע צופיל אינעם צער דערהייב זיך אביסל אין לך רשות להרהר אחריה גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה טראכט נישט צופיל אין

איז ער נאכן זיך אויפגעהויבן פון די שבעה האט ער געוויזן פאר די קינדער א זעקעלע מילך און געזעהן עס איז דא דא א דאטום א תאריך א דאטום נאך די תאריך איז די מילך זויער ס'איז מילך זויער איז אזוי אויך ביי אבילות ס'גייט אריבער די שי די שבעה טאר מען שוין נישט מאכן די אלע זאכן ס'שוין זויער די די וויינען ס'איז דא ביי אבילות איז דא שלושה לבכי שבעה להספד נאכדעם נאכדעם דאטום איז עס שוין זויערע מילך יעצט מאכט מען דאס שוין נישט נאר וואס דען? אין לך רשות להרהר אחריה דאס אויף יעדן זאך, די אייבערשטער וויל זאלסט זיך מחזק זיין, ווי דער חזקוני זאגט שלא יצטערו יותר מדי, זאלסט זיך מחזק זיין, אזוי האט דער קלויזנבורגער רב זכרונו לברכה געטייטשט נאכן קריג, ער האט פארלוירן דארטן א פרוי מיט עלף קינדער, האט ער געטייטשט נאכן קריג כי הוא אמר ויהי, הוא צוה ויעמוד. די גמרא זאגט דאך אז וואו ס'שטייט ויהי מיינט דאך לשון צער, דו כי הוא אמר ויהי די זעלבע באשעפער וואס האט געהייסן די צער הוא צוה ער האט געהייסן ויעמוד זיך שטעלן אויף די פיס און געגאנגען ווייטער אין לך רשות להרהר אחריה כי הוא אמר ויהי די זעלבע באשעפער וואס האט געזאגט דער ויהי ויהי דאך לשון צער הוא צוה ויעמוד ער האט געהייסן זיך שטעלן גוט אויף די פיס און געגאנגען ווייטער רבותי, אזוי טייטשט די הייליגע רמב"ן רבותינו הראשונים,

ולא ישא אלוקים נפש, וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, דער אייבערשטער האט מחשבות אז יעדע אידישע נשמה זאל זיין אויפן פלאץ, איז כאילו ווען איינער זאגט דער אייבערשטער דאגה'ט מער פון דיר, איז זיי רואיג, דערפאר לא תשימו קרחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה, יאמר, אחרי שאתה עם קדוש וסגולת השם, ולא ישא אלוקים נפש, וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח,

וואס חז"ל וואס חז"ל האבן גע'אסר'ט להתאבל יותר מדי. פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם זאגט, זיי זיך מחזק, ער איז ביי מיר, איך טראכט לבלתי ידח ממנו נדח, איך טראכט אויף יעדן נשמה. ס'איז געווען פאר בערך דרייסיג יאר צוריק, שוין ווייניגער פון דרייסיג יאר, ווייניגער פון דרייסיג יאר, איז דער אמעריקאנער ראחמסטריווקער רב אוועק, א זון הרב הצדיק ר' מאטל זכרונו לברכה, א חשוב'ע אינגערמאן, איז אוועק פלוצלינג. אין א תקופה נאכדעם איז אוועק פלוצלינג הרב אלראזען, א תקופה נאכדעם איז געווען דארטן א חתונה, די אמעריקאנער ראחמסטריווקער האט דארטן חתונה געמאכט, און ער איז געווען בשמחה בשמחה, האט מען אים געפרעגט וויאזוי ביסטו אזוי בשמחה, האסט יעצט באגראבן א זון, וויאזוי ביסטו אזוי בשמחה? האט ער זיי געזאגט, איר מיינט אז איך בין נישט קיין בשר ודם, איך האב נישט קיין הארץ וואס איז שותת דם, אבער איך האב געטראכט ביי די חופה האט ער געזאגט אז די חתן צוברעכט א גלאז און מען שרייט מזל טוב, ווייסט פארוואס? ווייל אויסלערנען א מענטש אפילו ס'האט זיך צובראכן די גלאז מיר שרייען ווייטער מזל טוב, שטעל זיך אויף די פיס און שריי מזל טוב, דאך דאס איז א איד, ער איז זיך מחזק, דאס מען רעדט נישט דא אויף דייקא פון שטארבן, מען רעדט אויף יעדע על כל צרה צר ונזק שלא תבוא, נישט ליגן אין די זאך, דערהייב זיך, ווי האט מען געזאגט אין ירושלים, דער צמח צדק האט געזאגט טראכט גוט וועט זיין גוט. האט מען געזאגט אין ירושלים טראכט גארנישט וועט זיין נאך בעסער. ער האט געזאגט אמאל דער אמרי אמת א זיס ווארט דער פסוק אין משלי למד א' פסוק ו' תנו שכר לאובד ויין למרי נפש גיט די יין פאר מרי נפש האט ער געפרעגט וואס וועט העלפן פאר א מר נפש די וויין נאך צוויי שעה ווערט ער ניכטער. וואס וועט עס העלפן? נאך צוויי שעה ווערט ער ניכטער. וואס וואס וועט עס העלפן? וואס וועט עס העלפן? האט ער געזאגט, הא גופא, מיר ווילן אויסלערנען אז דער צער איז פונקט ווי וויין. ס'נאר, דער וויין איז נאר אויף א צוויי שעה איז משפיע, די זעלבע זאך די צרה, די רעדט זיך נישט אז ס'איז א צרה עולמית, ס'איז נישט קיין צרה עולמית, ס'וועט אריבערגיין. דו וועסט זיך דערהייבן, ס'וועט אריבערגיין. דאס איז נאר זמני. דו וועסט זיך מחזק זיין מיט א מח, מיט א אמונה צו עסן מיט'ן בורא עולם. אים אויסלערנען אז די צער איז פונקט ווי די וויין. זאגט דאס א מענטשן פלוצלינג וואו, ער ווערט פארלוירן וואו, ווער נישט פארלוירן, ס'איז פונקט ווי די וויין, יין למרי נפש, לערן זיך אויס פון די וויין, די וויין איז איז נאר אויף א צוויי שעה ארבעט עס, יא שפעטער ווערט מען ניכטער, דאס איז צו וויסן וואס אויך דער די צער וועט אריבערגיין. דאס איז אין יעדע זאך, אין יעדן הינזיכט ווען דער ווען דער מענטש לעבט מיטן אייבערשטן זאת חוקת התורה דאס איז די אמונה, די אמונה

זאגט ער אזוי, אלע ווייסן, די גמרא זאגט אין יומא דף ט', אז מקדש ראשון איז חרוב געווארן אויף עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. זאגט די גמרא דארטן די לשון, רשעים היו, אלא שתלו בטחונם בקדוש ברוך הוא. מקדש ראשון איז געווען רשעים, ביי אלע דריי עבירות, אבער תלו בטחונם בקדוש ברוך הוא. זאגט די גמרא, אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה, ובמצוות, ובגמילות חסדים, מפני מה חרב פארוואס איז דאס חרוב געווארן? מפני שהיתה בו שנאת חינם. אין ירושלמי שטייט נאך מער, אין ירושלמי שטייט די לשון אין יומא פרק א' הלכה ג, אבל בשני, מקדש השני מכירין אנו אותם זאגט די ירושלמי, שהיו יגעים בתורה זיי האבן זיך געפלאגט אין תורה וזהירין במצות ובמעשרות, וכל ווסת טובה היתה בהם, יעדע מידה טובה האבן זיי געהאט, אלא שהיו אוהבים את הממון ושונאים אלו לאלו שנאת חינם. זאגט דער ווילנער גאון דא א ווארט וואס מען דארף עס גוט אריינלייגן אין קעפעלע. זאגט דו מיינסט טאקע שנאת חינם, די שנאת חינם דאס איז זאגט ער איך וועל מסביר זיין וואס הייסט שנאת חינם. דער א איד איז מחויב צו גלייבן, איר ווייסט דאך ווי יענער זאגט, שנאת חינם ס'איז נישט בחינם, דו ווייסט וואס ער האט מיר געמאכט? דו ווייסט א פאר מיליאן דאלער צו מיין דו ווייסט וואס ער האט מיר מבייש געווען פון א גאלאב היידע דו ווייסט וואס ער האט מיר פארשטעלט דארטן די גאנצע לעכטיגקייט מיטן ארויסציען דעם באלקאן דו ווייסט וואס ער האט מיר געמאכט דאס איז נישט בחינם זאגט דער ווילנער גאון ס'איז בחינם ווייסט פארוואס ווייל א איד איז מחויב צו גלייבן אז די זעלבע צער וואס איז פאר דיר באשטימט פון ראש השנה ס'וואלט דיר גארנישט געהאלפן ווען נישט יענער וואלסטו געהאט די זעלבע צער פון ערגעץ אנדערש, פון א צווייטן. די צער די ווילסט וויינען גיי וויין, אבער די שנאה אויף יענעם דאס איז בחינם. פארוואס? ווייל ווען נישט יענעם וואלסטו עס געמוזט האבן פון א אנדערן. ס'איז א לשון וואס די חינוך זאגט אויפן לאו פון לא תקום, פארוואס טאר מען נישט נוקם זיין? זאגט די חינוך ווייל א מענטש איז מחויב צו גלייבן, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע. וואס ס'געשעהט ביי דיר, אלץ איז נישט יענער, ס'איז די אייבערשטער, דערפאר טארסטו נישט נוקם זיין. טארסט נישט נוקם זיין. זאגט דער ווילנער גאון, דאס איז די טייטש שנאת חינם, דער שנאה וואס דו האסט צו יענעם, דאס איז פאר בחינם. זאגט דער ווילנער גאון, דו מיינסט ס'איז געווען די חורבן וועגן שנאת חינם? ס'איז וועגן די כפירה וואס איז אונטער די שנאת חינם. אז דו האסט יענעם פיינט דאס איז א פגם אין אמונה, ס'איז א כפירה. ווען די אמונה וועט ווערן קלאר, דעמאלטס קומט משיח. דער אמונה אריינווארצלען אין הארץ. ס'איז נישט יענער, ס'איז דער אייבערשטער. ס'האט דערציילט א גבאי פון טאשער רבי זכרונו לברכה. ס'האט דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה. מ'דארף אביסל אריינלייגן און טראכטן אפשר האט מען עפעס א נגיעה צו אזעלכע מעשיות. ער זאגט, ידוע אז דער טאשער רבי געווען א גרויסע בעל צדקה, דאך ידוע. בסדר. געווען א גרויסע בעל צדקה, אבער דא איז געווען איינער זאגט ער, די גבאי.

האט ער געזאגט א מורא'דיגע זאך, ער זאגט ווען ס'איז נתגלה געווארן וואס דא טוט זיך, דעמאלטס האט דער טאהשער רבי עס מסביר געווען, ס'איז נתגלה געווארן, ער האט נישט געזאגט פארוואס, ווען ס'איז נתגלה געווארן האט ער מסביר געווען, ער איז אמאל געווען אין א ווייטע מדינה, און ער האט געדארפט א מקווה, דער טאהשער רבי, וואו גיין איך, שוין, און ס'איז נישט געווען דארטן, ער איז געגאנגען אין טייך, קיינער איז נישט געווען דארטן, נאר דער אינגאטש, דער וואס האט געקריגן די קאנווערט יעדן ראש חודש. דער אינגאטש, און די טאהשער רבי האט זיך געטובלט, האט ער געגאנגען דער אינגאטש האט ער גענומען א ברעט האט אים נישט געלאזט ארויס נעמען די קאפ, ער האט געפילט ער ווערט דערשטיקט מיט כח מיט די גאנצע כח האט די טאהשער רבי געפרובט ארויס דעם און האט אים ווארט ער האט געפילט ער גייט פון די וועלט, און נאכאמאל און האט געפרובט נאכאמאל, די לעצטע מינוט האט ער אראפגענומען די ברעט. האט געזאגט די טאשער רבי פארן גבאי אזוי, דער וואס האט געלייגט די ברעט, האט מיר געוואלט דערטרענקען, דאס איז נישט ער, דאס איז די אייבישטער, ס'איז אלץ פון רבונו של עולם, אבער צום סוף האט ער אראפגענומען פון מיר די ברעט, בין איך אים מחיוב הכרת הטוב. דערפאר שיקט ער אים די קאנווערט. איר פארשטייט עפעס א אינטערעסאנטע פלגינן דיבורא. פלגינן דיבורא. דעי וואס איז געווען ביז דער וואס האט געלייגט די ברעט, דאס איז נישט ער, דאס איז פון רבונו של עולם. ווען נישט ער וואלט עס געמאכט א צווייטער. אבער צום סוף האט ער אראפגענומען דעם ברעט. בין איך מחיוב הכרת הטוב. מתי יגיע, ווען האבן מיר א נגיעה צו אזעלכע זאכן, הא?

נאכן חתונה האט ער געוואונט א תקופה אין תל אביב. דאס איז א תקופה אין תל אביב. און געהאט דארטן א יחידה, א יחידת דיור, א דירת חדר, געדינגען. נאכן חתונה, ביים נאכט פון חתונה קומט אהיים, א צימער דארט, און האט געוואלט אריינגיין אין הכנה שטיבל, אין בית הכסא, נא די משכיר אים אפגעשטעלט, מען האט גערעדט אויף א צימער, נישט מער.

פון די מנהל האט אים שטארק מייט און האט אים געזאגט די קען די מיט איר קענען דא קומען ס'איז בסדר גמור קען קענען דא קומען הכנה שטיבל זאגן די משפחה אז ווען ווען רב גרשון האט געמאכט שמחות איז די משכיר די אינגאטשל וואס האט אים וואס האט אים געזאגט נאר א צימער האט אים נישט געלאזט אריינגיין אין הכנה שטיבל אים האט ער גערופן ער איז געווען די גאסט דער אורח הכבוד ביי זיינע שמחות ווען ס'איז געווען א שמחה, האט אים ארום געווען ארום אים, נאך אמאל מכבד געווען און ווידער מכבד געווען, האט אים געפרעגט טאטע גענוג? וואס ווילסטו פון אים מעביר על מדותיו מילא, ביסט אים אזוי מכבד? האט ער געזאגט איך האב צו אים הכרת הטוב, איז די ערשטע תקופה נאכן חתונה בראשית דרכי, האט ער מיר מארח געווען, כ'האב אים געצאלט געלט, אוודאי די שכירות אבער ער האט מיר מארח געווען, כ'האב צו אים הכרת הטוב, אה די מעשה מיט די צימער וואס האט מיר נישט געלאזט אריין גיין, דאס איז נישט ער, ס'איז די אייבערשטער, ער האט מיר נישט געלאזט אריין גיין, כ'האב נישט געמוזט נישט ער, ס'איז די אייבערשטער. איר פארשטייט דאס זאגט דער ווילנער גאון איז שנאת חינם און האבן געלעבט אזוי מיט א גלייכע סברא האבן זיי געלעבט אז שנאת חינם די שנאה צו יענעם איז בחינם ס'איז נישט ער רבותי לאמיר רעדן און רעדן ביז ס'וועט אריינגיין צו אונז אין הארץ די שנאה צו יענעם איז בחינם ווייל ס'איז נישט ער ס'איז פון די אייבישטער דאס האט געמוזט געשען

איך געב מיר א ברכה, האסט דיר געמאכט אזא שווערע זאך, ביסטו ווערד, קענסט דיך בענטשן, איך געב מיר א ברכה, פארשטייט? דער אמונה רבותי אריינלייגן, מען רעדט וועגן אמונה, דאס ארום און ארום, דער מדרש זאגט די וואך, שטייט ויחנו בנחל זרד, די וואכעדיגע סדרה, ביי שישי, שטייט דארט ויחנו בנחל זרד, זאגט די מדרש וואס טייטש זרד? די ד' מיטן ת' איז מתחלף, וואס הייסט דאס זרת? א האלבע אמה, זאגט די מדרש שלא היה הנחל אלא מלא זרת, ס'איז געווען א האלבע אמה איז געווען די גאנצע נחל, אַכט און דרײַסיק יאר זאגט די מדרש האבן זיי נישט געקענט אריבער גיין דעם נחל, ווייל ס'שטייט אין פסוק ולא יכלו לעברו שלושים ושמונה שנה שנאמר והימים עתה קומו ועברו לכם את נחל זרד, יעצט גייטס אריבער נחל זרד, והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלושים ושמונה שנה עד תום כל הדור, אַכט און דרײַסיק יאר נישט געקענט אריבער גיין נחל זרד, וויפיל איז דאס געווען א האלבע אמה, זרת, און ים סוף אין א מינוט אריבער. ללמדך וואס די אייבערשטער וויל וועסטו דעם ים אריבער גיין, ווען די אייבערשטער וויל נישט וועסטו קיין האלבע אמה אויכעט נישט אריבער גיין. אן דעם אייבערשטן וועסטו קיין האלבע אמה זיך נישט רירן, און מיטן אייבערשטן וועסטו דעם ים סוף אויכעט אריבער גיין. ווי האט דער לעכעוויטשער געשריגן, מיטן אייבערשטן קען מען דעם ים שפאלטן, און אן דעם קען מען נישט אריבער גיין די שוועל פון טיר. דאס איז אביסעלע דעם אמונה הרמב ם. די אמונת איתן די אמרי אמת זאגט די וואך א ווארט אלע געדענקען דאך שטייט די וואך עשה לך שרף נאך וואס ס'איז געווען די נחשים דארטן וימת עם רב מישראל און דער אייבישטער געזאגט צו משה רבינו עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי ווער ס'קוקט ארויף אויף דעם שלאנג אויף דער נחש הנחושת כל הנשוך וראה אותו וחי

וואס האט ער געדארפט דעם שלאנג? זאגט דער אמרי אמת, טייטש דאך אזוי פשוט. דער אייבערשטער האט געוואלט אז אידן זאלן זען דער נחש איז ממית, אה? דער נחש, דער נחש, ער האט מיר געהרגעט. קוק ארויף אויף נחש צו זען וואס פון אים א רפואה. איז עס נישט דער נחש, איז דער וואס האט געהייסן דעם נחש. דורך דעם וועסטו מסתכל כלפי מעלה. ווייל דו'סט זאגן נישט דער נחש האט עס געמאכט, ווייל דו זעסט דער נחש האט מרפא געווען, דער זעלבער נחש איז מרפא. ס'איז אלא מאי וועסטו פארשטיין, דאס האט נאכן מסתכלים כלפי מעלה. די געדאנק איז אז אזוי וועסטו קוקן און זען דעם שורש פונעם נחש אז אלעס איז נאר פונעם אייבערשטן. מ'רעדט נישט נאר א נחש, מ'רעדט דא פון אלע סארטן נחשים. נישט נאר פון בעלי חיים, פון מענטשן פון ארום און ארום. וועסט פארשטיין מסתכלים כלפי מעלה אז ס'איז אלעס די אייבערשטער דעמאלטס היו מתרפאים. ווען דו וועסט פארשטיין אז ס'איז אלעס פונעם בורא עולם.

און ער ווערט געזונט היה חי, להודיעם כי השם ממית ומחיה. דאס איז די גאנצע געדאנק, אז ס'איז נישט דער שלאנג, ס'איז נאר די אייבערשטער. ווייל אז נישט זאגט די אמרי אמת, וואס האט געדארפט דעם נחש הנחושת? די גאנצע ווארט איז מסתכל כלפי מעלה, קוק ארויף אין הימל, וואס האט געדארפט פייל איך אויס ארויף? ניין, דער אייבערשטער האט געוואלט אז זאלסט זען אז ס'איז נישט דער נחש, ווייל דער נחש, דער נחש האט געמאכט די ביס, דער נחש מאכט דיך מרפא, און אלא מאי צו פארשטיין איז דא איינער וואס הייסט דאס, אם ישוך הנחש בלא לחש.

פארשטייסט? ווען דו ביסט מסתכל כלפי מעלה ווען דו טוסט דעם השתדלות, ווען דו גייסט צום דאקטער דעמאלסט געדענק אז די אייבערשטער, וועסט נישט אזוי נתפעל ווערן יעדע ווארט וואס די דאקטער זאגט, ווען דו מאכסט די ביזנעס וועסטו געדענקען אז ס'איז די אייבערשטער וועסטו נישט רייסן אזויפיל שטיקער מיט יעדן איינעם. דאס איז די לשון פון שפת אמת. באמת היה הנחש מסוגל לרפואה זו, ששם בו הקדוש ברוך הוא רפואה זו, רבוש"ע האט אריינגעלייגט אין טבע. די נחש הנחושת איז מרפא געווען בטבע. די רמב"ן זאגט עס, שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא להמתיק מר במר. והכניס בנחש המזיק את כח המרפא. דער רבוש"ע האט, מיינט דאס איז א טבע, דער רבוש"ע האט אריין געלייגט א טבע אין דעם נחש המרפא. זאגט די שפת אמת, אף על פי כן זה הרצון וואס די אייבישטער וויל, שבהיותו עוסק ברפואה הגשמי, גייסט צום דאקטער, דעמאלט יסתכל ויהיה לבו לשמים, צו איך זאל נישט גלייבן וואס דער דאקטער זאגט. נאר יסתכל ויהיה לבו, זאלסט טון וואס דער דאקטער הייסט, ניתנה רשות לרופא לרפאות, טון וואס ער הייסט, אבער ווער נישט, ס'איז דא א אייבישטער אויף דער וועלט. ווען דו טוסט דעמאלט וועסטו געדענקען אז ס'איז דא אייבערשטער און האט היינט געזאגט ברכי נפשי האט די גאנצע עולם היינט געזאגט יא אלע רעדן ארום פארוואס פונקט אינמיטן די ברכי נפשי יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב

האט ער געזאגט א זיס ווארט געפלעגט זאגן אז יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב ווען דו ארבעטסט דעמאלט וועסטו שרייען מה רבו מעשיך השם דוקא ביי די ארבעט וועסטו געדענקען אז עס איז נישט דו עס איז די אייבישטער ממילא וועט זיין די גאנצע ארבעט די גאנצע השתדלות וועט זיין מיט א רואיגקייט און אויף אן אנדערן סיסטעם און אן אנדערן פארנעם אַזױ אַרום און אַרום. דער אינגערמאַן, כ'קען אים גוט. דאָ דאָ נאָך ייִדן, װאָס קענען אים גוט. דער אינגערמאַן, גאָר אַ חשובֿער אינגערמאַן. גאָר אַ חשובֿער אינגערמאַן, אַ מרביץ-תּורה. װאָס איז געװען דאָ? עפּעס אַ אינטערעסאַנטע זאַך איז דאָ יענע װאָך. נאַט אַזױ. דער אינגערמאַן האָט אַ טאָכטער, װאָס איז, גייט אריבער טיפולים טעראפיסטן כעמאטעראפיע טיפולים שוין א גוטע פאר יאר דער אינגערמאן איז שוין א גוטע פאר יאר אז ער דרייט זיך אין שפיטעלער גאר א חשובע אינגערמאן זיצט און לערנט דארט נעכט איך זאג מען רעדט א אינגערמאן משכמו ומעלה דער אינגערמאן איז געווען א בחור וואס איז אריינגעקומען דארט אין שפיטאל, מגלה געווען ביי אים יענע מחלה פאר דריי יאר צוריק, און די אינגערמאן האט געדארפט דארטן אריינקומען אין שפיטאל, דער בחור האט געדארפט אריינקומען אין שפיטאל, איז די אינגערמאן, די טאטע פון די, לאמיר אים רופן ראובן יעצט, די טאטע פון די מיידל, איז דער ראובן איז צוגעגאנגען צום טאטן פונעם בחור, האט אים געזאגט אז איך גיי איך דריי זיך דא אין שפיטעלער, מ'דארף דא אכטונגען צוויי זאכן זאלסטו וויסן, מתוך נסיון וואס איך זעה דא, מטבע הדברים פשוט מען דרייט זיך דא ארום צו טיפולים, און ליידער ס'איז די מען דארף אכטונגען די ערשטע זאך די בחור זאל נישט בלייבן דא אליין קיינמאל, ווייל עס זאל נישט זיין קיין שלעכטע חברים, נישט קיין ריגעס פאסירן, זאל האבן דא חברים מיט דעלו מעלינן און די צווייטע זאך גיב אכטונג אויך ער זאל האבן חברותות מידי יום ביומו מסדר זיין כדי די בחור זאל נישט פארגעסן וויאזוי מען לערנט במשך די די תקופה דער די טאטע האט געהערט די טאטע פונעם בחור אבער דער ראובן ראובן דער אבי הבת, דער אבי הבת האט זיך נישט מסתפק געווען מיט דעם, ער איז געגאנגען צום ראש ישיבה פון דעם בחור, און האט אים געזאגט אז איך האב מיר דארף דא צושטעלן דעם בחור, מ'דארף דא אכטונג געבן. יא, גלייך דער ראש ישיבה אוועקגעשטעלט א אינגערמאן זאל שטיין בקשר לערנען מיטן בחור, מ'האט אים צוגעשטעלט אפילו מבחנים לויט זיין הספק פארשטייט זיך, לויטן הספק פון דעם בחור, ומטרה קדושה וואס דער בחור זאל זיין ווייטער בלייבן בעולמה של תורה און נישט חלילה פארקריכן אין אנדערע עולמות.

פאר אפאר חדשים איז געווען א סעודת הודאה א סעודת הודאה ווייל דער בחור איז ברוך השם געזונט און שטארק און ביי דעם סעודת הודאה האט דער בחור גערעדט מורא'דיגע ווערטער אויף אמונה ער האט גערעדט נישט סתם ער האט גערעדט א שמועס אויף אמונה אה הערן א בחור רעדט אזא שמועס איז געווען מורא'דיג מורא'דיגע שמועס פאסט גארנישט פאר אזא גיל אזא שמועס ער האט געמאכט א סיום מסכת בבא קמא ביים סעודת הודאה וואס דעם מסכת האט ער געלערנט אין שפיטאל תורה שלמדתי באף דער ראובן דאס איז דער וואס איז געווען דארט מיט זיין טאכטער און מיט זיין קליין מיידל ער ער און געהערט ווי דער ראש ישיבה זאגט פארן בחור ברוך השם ביים סעודת הודאה לאדן מיר צום ווארט אויך דאן צו דיין ווארט אויך דער ראובן איז געשטאנען און געטראכט די גאנצע צייט, הלוואי בין איך זו, ער זאגט איך קען אויך דעם בחור, ער האט זיך עפעס שפעציעל ער האט געזען דער בחור טראסקעט אין לערנען, ער קנאקט, אזוי אין יראת שמים אויך, ער איז טאקע געווען אפגעהיטן, און געלערנט און געטראסקעט, ער האט געטראכט צו זיך הלוואי איך כאפ איך אריין אזא בחור. אַהײמגײענדיק נאָכן סעודת-הודאה, איז ער אַהײמגעגאַנגען מיטן משגיח, און ער שמועסט אַזױ מיטן משגיח װעגן דעם בחור, אָן װען דער משגיח זאָל פֿילן, אַז ער װיל זיך נאָכפֿרעגן אױף אים, האָט גערעדט מיט אים, דער משגיח האָט אים געזאָגט, אַז אַ בריליאַנט איז נישטאָ, ס'איז נישטאָ אַזאַ בריליאַנט. ער קומט אַהײם, ער דערצײלט עס אין שטוב, ער דערצײלט עס אין שטוב, דער ראובן דערצײלט אַ אַזױ, און זאָגט מען אים אין שטוב, די טאָכטער זאָגט אים, ער זאָגט, ער גײט אַרױס װי התפּעלות, אַ בחור, אַ בריליאַנט, ברוך השם זיין געזונט אויכעט, א בריליאנט, זאגט אים די טאכטער, האט א טאכטער אויף שידוכים דער ראובן, נישט די, האט א קליין קינד וואס וואלגערט זיך אין שפיטאל, אבער האט א טאכטער אויף שידוכים, א טאכטער וואס איז געזונט און שטארק, און זאגט אים, נו, אפשר, אפשר, זאגט ער, אנגעהויבן צו רעדן, מ'האט אנגעהויבן אזוי צו רעדן אין שטוב, אפשר, מען טאר, זאגט איך, איך קען זיך דא, למה ש, זי איז דאך געזונט, האט זי געזאגט די טאכטער גלייך, מ'דארף מברר זיין וואס איז די מצב, מברר זיין דעם תיק רפואי רופט מען דאס, מברר זיין, דאס קען מען מברר זיין, ער איז געגאנגען מברר זיין ביי די דאקטוירים וואס טוט זיך, וואס איז דא, ער איז געזונט שוין ברוך השם, אבער וואס איז אריינגיין טיפער, האט מען געזאגט אויף דעם אז פארשטייט זיך אז דאס טארן זיי נישט מגלה זיין, דאקטוירים טארן נישט מגלה זיין, אן קיין רשות פון די עלטערן און פון דעם בחור, טארן זיי נישט מגלה זיין. בקיצור, האט מען מברר געווען לעומק, האט מחליט געווען שיקט א שדכן צו דעם טאטן פון דעם בחור, כדי אז דער טאטע זאל זאגן פאר די דאקטוירים זאלן עפענען דעם תיק, ער זאל קענען זען וואס טוט זיך. האט געשיקט א שדכן, און ער האט מברר געווען, ער האט געזען דעם תיק, די דאקטוירים זאגן אז ברוך השם אלץ, האט יענע וואך צעבראכן טעלער. דער ראובן, מען רעדט דא וועגן גאר א חשובן אינגערמאן, דער ראובן א אינגערמאן משכמו ומעלה, א גרויסע חכם, ער זאגט א, אז א שידוך האט ער דאך אין לעבן נישט געקענט ענדיגן, וואס עפעס זאל ער נעמען פאר זיין טאכטער דעם בחור? וואס עפעס פארוואס זאל ער נעמען דעם בחור? אבער מסבב הסיבות, אז ער זאל זיך דרייען אין שפיטעלער, זאל ער זיך דרייען און דרייען, דרייט זיך שוין אזוי יארן, ווייל דער שידוך האט זיך געדארפט ענדיגן, פארשטייט? מיט דעם איז מסתכל למעלה ווי ס'ענדיגט זיך א שידוך, ווי ס'דרייט זיך א שידוך? ער זאגט אבער בדרך הטבע ווען ער דרייט זיך נישט אין שפיטאל און רעדט אים אזא בחור וואלט ער געחלומט צו נעמען אזא בחור אבער היות אז ער דרייט זיך אין שפיטעלער שוין לאנגע נעכט מיט טעג וואס ער האט געזען מיט וועם ער האט דא צו טון האט אים געברענט אריינצוגיין תיק אין טיף אין דעם תיק אין דעם תיק פון פון דאקטאראט און האט געזען וואס טוט זיך על כל פנים ארום און ארום וויסן אז דער רבונו של עולם פירט די וועלט און אזוי זיך דערהייבן

איז טאקע דארטן אויבן איז א בית, דא איז א אוהל, א שאטער איז דאס סך הכל, זיי זענען נישט משקיע צו פיל אין די גשמיות, דא איז א אוהל, אדם כי ימות באוהל, דא הייסט א אוהל, אויבן הייסט א בית אבער א בית, נו מילא, איז ער געווען, עס איז געווען דער רב פון צפת, ראש בית דין אין צפת, מיט יארן לאנגע צוריק, ער האט געהייסן רבי שמואל לוריא, א גאון, א צדיק רבי שמואל לוריא, רבי שמואל לוריא איז געווען א מירון העם, ווען ער איז אלט געווארן האט ער געשיקט פאר זיינע תומכים אין חוץ לארץ, אז ווען איך בין געווען בכוח האב איך מתפלל געווען אויף אייך ביי מאריע קודש און קברי צדיקים, איך בין היינט אלט, איך קען נישט גיין אין מקומות הקדושים, האב איך מחליט געווען אז מיין בעט מיט מיין בענקל מיט מיין טיש דאס איז די מקומות הקדושים, דא וועל איך מתפלל זיין פאר אייך. איך בין א מיר א מעם. דער רבי שמואל לוריא דער ראש בית דין זאגט עפעס א פרי מארגן פאר איינעם,

ציילט ער אז יענער האט אנגעהויבן צו טענה'ן ניין איך קען די נישט, וואס די? האט ער געזאגט ווייל יעצט דא ווייס איך וואס צו מתקן זיין, אויב איך וועל אראפגיין אונטן און איך וועל וויסן וואס צו מתקן זיין, איך וועל דאך נישט וויסן וואס צו מתקן זיין, קען זיין תקנתי קלקלתי, האט מען אים צוגעזאגט אין בית דין של מעלה, אונז זאגן מיר דיר צו דו וועסט וויסן וואס צו מתקן זיין, דאגה נישט. זיי בארואיגט. אבער האט געשריגן ניין! האט ער געשריגן אין בית דין של מעלה, דא יעצט בין איך געבוירן געווארן אין א גוטע שטוב, מיט גוטע תנאים, ער קען שטייגן, גיי ווייס וואו איך גיי געבוירן ווערן, וואס א שטוב איך גיי געבוירן ווערן די צווייטע מאל. האט מען צוגעזאגט אין בית דין של מעלה, אונז זאגן מיר דיר צו דו וועסט געבוירן ווערן אין די זעלבע שטוב. אקעי. האט ער אבער שפעטער געשריגן, אקעי, אבער דא ווי נישט, דא איז עבירות קלות און דאס, אבער צענדליגע יארן איך האב געארבעט, איך האב געארבעט דעם אייבערשטן ביגיעה וזיכוך המידות, איך האב געארבעט מיט זיך, גיי איך ווער געבוירן א קינד, מי יערב אויב איך וועל שטיין אין די נסיונות, ווער זאגט איך וועל שטיין? יעצט בין איך א איד אין די יארן, איך ווייס איך איך ווייס איך האב דאך דאך געארבעט, איך ווער יעצט געבוירן א בעבי, ווער זאגט איך וועל שטיין אין די נסיונות? מען האט צוגעזאגט אין בית דין של מעלה, וויפיל ביסטו אלט יעצט? זיבעציג? דו וועסט געבוירן ווערן ביי די זיבעציג. האט זיך דער עולם צולאכט. ווי זאגט רבי שמואל לוריא, רבי די ערשטע זאך און צווייטע מענטש איינער וואס איז אוועק די לעצטע תקופה אין צפת, אונז האבן נאכנישט געהערט אזא זאך א מענטש איז געבוירן געווארן דא אין צפת ביי די זיבעציג. האט ער געזאגט פאר יענעם דאס ביסטו, און יעדער ווייזט אויף א צווייטן פינגער און דו אויכעט, און דו אויכעט, אזוי ווייזט ער פאר אלע מתפללים, דו ביסט געווען די נאכט אין בית דין של מעלה, און מ'האט דיר צוגעזאגט, דו וועסט בלייבן דא נאך א טאג דו זאלסט מתקן זיין וואס דו דארפסט. ביסט געבוירן געווארן אינעם זעלבן שטוב, ביסטו צוריק געקומען מיט דער זעלבן גיל ביי די זיבעציק, ביי די ניינציק, נישט נפקא מינה, ביי די זעלבע גיל,

ווי גיב זיך א שאקל נו א שאקל רבותי מיטן גרויסן חיזוק ווי ער זאגט די שפתי צדיק אז דער עיקר לימוד פון דעם אפר פרה וואס איז א וואס וואס איז די לימוד פון אפר פרה דער אחר כל המעשה איז שוין פארברענט געווארן איז שוין געווארן אש אין הוה אמינא שיהא עוד מזה מה, נישט דא קיין הוה אמינא פון דעם קען נאך עפעס ווערן פון דעם בוך אז אש! יעצט איז ער די מטהר פון טויזענטע אידן. דאס איז די לימוד, א מענטש זאל נישט זאגן איך בין שוין אלט, בו בו בו א ירידה, א נפילה מיט אלע מעשיות. מיר האבן די אלע באבע מעשיות. ווייל אש זאגט ער, די עיקר לימוד די אפר פרה. נאכן מעשה עס איז געווארן אש, עס איז געווארן נישט, עס איז נישטא קיין הוה אמינא זאל נאך עפעס ווערן פון דעם. און ערשט יעצט איז ער מטהר את הטמאים. טויזענטע אידן האבן א טהרה פון דעם אפר. זאגט ער, דאס איז די יסוד פון א איד און די לימוד פון אפר הפרה, ער זאל זיך קיינמאל נישט מייאש זיין, זיי וויסן ערשט ווען דו ביסט אפר יעצט קענסטו זיך נעמען אין הענט, מטהר זיין. ווי זאגט דער ראדזינער, פארוואס א מת איז אבי אבות הטומאה, ווייסט פארוואס? ווייל עס איז נישטא קיין האפענונג ביי אים.

ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה. מיט די רבי רבי שמעלקע, אז ס'איז ידוע פון ארי הקדוש, עיני עיני אז תמוז אב דאס איז די חדשים פון די עיניים. ספר יצירה, אז תמוז אב איז די חדשים פון די עיניים. זאגט דער רבי ר' שמעלקע ברית כרתי לעיני, איינער וואס חודש תמוז אב היט די אויגן ומה אתבונן על בתולה האט ער נישט וואס צו מורא צו האבן פון מזל אלול בתולה, ומה אתבונן על בתולה האט ער נישט וואס צו מורא צו האבן אלול בתולה. ברית כרתי לעיני, ווער ס'היט די אויגן תמוז אב ומה אתבונן על בתולה האט נישט וואס צו מורא צו האבן פון מזל אלול בתולה, טייטשט די עבודת ישראל א טייטש אזוי די קאזשניצער מגיד ס'איז די וואכעדיגע סדרה על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה, וואס טייטשט די גמרא אויף דעם אין קידושין?

איז את והב בסופה האט ער אהבה סוף יאר האט נישט וואס צו מורא צו האבן פון חודש אלול. את והב בסופה. על כן יאמר בספר מלחמות השם. דער וואס האט א מלחמה ער גייט לוחם מלחמת השם מיט די אויגן אין תמוז. את והב בסופה האט ער אהבה סוף יאר האט נישט וואס צו מורא צו האבן פון חודש אלול. ס'דא א תלמיד חבר פון רמחל. א תלמיד חבר פון הייליגן רמחל, האט געהייסן רבי משה דוד וואלי, שרייבט ער דארטן אזוי, תמוז איז ראשי תיבות, תוציאני מרשת זו, זאגט ער פארוואס? ווייל דעם תמוז איז ידוע, מ'דארף מער מתפלל זיין, מען דארף מער מתפלל זיין אין דעם חודש אויף א שמירה, אויך ברוחניות און אויך בגשמיות. ידוע הדברים, מען דארף מער שמירה אין דעם חודש, מער שמירה. זאגט ער אזוי, ער זאגט אויף רוחניות אויך, די יצר הרע דומה לזבוב, אז די מציאות איז, תמוז איז דא אסאך זבובים. ס'דרייען זיך אסאך זבובים, מען לייגט אריין אין די שטעקערס אזא אזא כלי מ'לייגט אריין אין שטעקער קעגן זבובים דארף זיך גוט גודר זיין פאר א שטעקער קעגן דעם זבוב וואס קאמאנדעוועט ארום פון תמוז ער זאגט נישט אויף שטעקער אבער דא זאגט ער אז זבובים איז דא א סך חודש תמוז ווייל יצר הרע דומה לזבוב זאגט ער תמוז ראשי תיבות תוציאני מרשת זו תמוז זאגט ער עס שטייט דאך אין מגלה עמוקות פרשת פנחס דרוש ה' זאגט ער אויך די זעלבע זאך, אז ווייל אין דעם חודש דארף מען מער און מער און מער ארבעטן. ווי טייטש די וועלט א חכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. דער חכם ער זעט דעם ראש השנה עיניו ביי די עיניים, ביי תמוז אב, תמוז אב איז דאך די עיניים. א חכם עיניו בראשו, ער זעט שוין ראש השנה ביי די תמוז אב. והכסיל בחושך הולך, מען גייט ביי חושך זאגן סליחות, דעמאלט דערמאנט ער זיך אז ס'איז ראש השנה. א חכם עיניו בראשו ער ווייסט צו היטן די אויגן. רבותי איך וויל אייך פארליינען א לשון פון רשי הקדוש, נישט איך מיין איך וויל דער לשון אבער זאל ווערן פאטאגראפירט אין מח. וואס האט א איד וואס היט די אויגן? ער האט נישט וואס צו נאכקוקן אין באנק, זאגט רשי. הערט דעם פסוק, ס'איז דא א פסוק אין ישעיה ל ג, פסוק ט ו ט ז, שטייט אין פסוק ועוצם עיניו מראות ברע, ווער ס'פארמאכט די אויגן, הוא מרומים ישכון, שטייט ווייטער אין פסוק, לחמו ניתן מימיו נאמנים, זאגט רשי הקדוש, לחמו ניתן, זאגט רשי הקדוש די לשון, לא יהי' מבקש לחם, ער וועט קיינמאל נישט דארפן זוכן קיין גמח'ן, כי מן השמים יספיקו לו מזון, לא יהי' מבקש לחם, ער וועט נישט דארפן זוכן קיין לחם, כי מן השמים יספיקו לו מזון, פון הימל וועט מען אים געבן פרנסה. מימיו נאמנים זאגט רשי הקדוש, מקור מימיו לא יכזב, כלומר, זרעו יגדל וכל צרכיו יסופקו, חתונה מאכן אלע קינדער, אלעס, איך בעט דיר נאר די אויגן, פרנסה, אלעס, נישט דרייען ביי גמח'ן, נו, לוינט זיך נישט? לוינט זיך רבותי, מען רעדט יעצט רעדט מען שוין פרנסה'דיג, איז א אנדערע סארט שמועס, ווי זאגט יענער, וואס טוט מען נישט פאר קיין פרנסה? וואס בעט מען דא? די אויגן בעט מען דא, אזא לשון רשי הקדוש. די רש הקדוש דארף מען זיך פארטיפן פין די רש אין תקפ ה קוים אין תג ר ליד בסוגיות חמירא שבשס נאכאמאל אויב צום איינעם מרויבן מרויז ברור שטייט אין רוימע משכון תרכ ג תרגום יונתן זאגט א מורה דקדוש אין רוימע משכון אויף די ווערטער זאגט דער תרגום יונתן אויב דעם איינס צום איינעם אויב צום איינעם מרויז ברור אין רוימע משכון זאגט תרגום יונתן בית משרוי בית מקדש ער ווערט א בית המקדש ער פארמאכט די אויגן, אנטלאפן עפעס אין די אויגן, ארם מן ארם, ער איז געווארן א בית המקדש איז ער געווארן, א בית המקדש איז ער געווארן. זאגט רשי הקדוש נאכאמאל, שטייט ווייטער אין פסוק לחמו ניתן מימיו נאמנים, זאגט רשי לחמו ניתן לא יהי' מבקש לחם, נישט דארפן זוכן קיין פרנסה, כי מן השמים יספיקו לו מזון. מימיו נאמנים? מקור מימיו לא יכזב, כלומר זרעו יגדל, קינדער מיט אלץ, וכל צרכיו יסופוקי, אלץ וואס איז מסודר, קינדער מיט פרנסה מיט חתונה מאכן קינדער. אזוי זאגט ער. זרעו יגדל וכל צרכיו יסופוקי. הא? דארף מען נישט משקיע זיין? די בחורים מעגן אויכעט אנהייבן משקיע צו זיין אביסל. ווייל זיי האבן דאך נישט קיין עול פרנסה, זיי ווייסן נישט וואס הייסט עס. אבער איך מעג אנהייבן משקיע צו זיין. אה, מען שפארט געלט דורך חתונה מאכן קינדער, אפשר הייבט מען אן צו שפארן די אויגן אביסל דורך חתונה מאכן קינדער, ער זאגט צו וכל צרכיו יסופקו, אנהייבן משקיע צו זיין. כל צרכיו יסופקו אלעס. שטייט אין תנא דבי אליהו, תנא דבי אליהו רבה פרק ט', הערט א לשון פון תנא דבי אליהו, אליהו הנביא זאגט דאס. אשרי, זאגט תנא דבי אליהו, אשרי מי שלא בא לידי עבירה, ולא לידי חטא ועוון, ולא יצא מן הדרך הטובה. גליקליך איז דער וואס שלא בא לידי עבירה, ער קען נישט ארויסגיין, און ואפילו הוא ישראל, ער אפילו ער איז א ישראל, איז ער ראוי להעלות עולה על גבי המזבח, כאילו הוא כהן גדול, כאילו שנאמר, וישלח נערי בני ישראל, את נערי בני ישראל ויעלו עולות, וואס איז נערי בני ישראל, טייטשט תנא דבי אליהו, נערי בני ישראל טייטש ער איז קיינמאל נישט געקומען לידי עבירה. יעצט הערט וואס תנא דבי אליהו איז ממשיך. אבל זה ששם עצמו עצל מן העבירה. פארשטייסט? ביז יעצט האט מען גערעדט, לא יבוא לידי עבירה, איז א צדיק. ער האט נישט געהאט די ניסיון. זאגט תנא דבי אליהו אבל מי שזה ששם עצמו עצל מן העבירה, ער איז געווען אין א עבירה, ער איז געווען אין א ניסיון. ושם עצמו אצל, ער האט זיך מתעצל געווען פון עבירה, ער האט נישט געמאכט די עבירה. שם עצמו עצל מן העבירה ולא עשה את העבירה, און איז געווען, הרי הוא מזומן כמלאכי השרת. שנאמר ואל אצילי בני ישראל לא שלח את ידו ויחזו את האלוקים זאגט דאן שוין באלד זיי מיר תנא דבי אליהו אצילי ס'שטייט מיט א אלף אלף ועין מתחלפים ער איז א עצלן מיט די אויגן דערפאר ויחזו את האלוקים איז זאגט דער זיקוקין דנורא אויפן פלאץ דארט א מורא'דיגע מאמר זיי מדייק אין דעם לשון פון תנא דבי אליהו ער זאגט נישט הרי כמלאכי השרת ער זאגט מזומן כמלאכי השרת ווייסט פארוואס ווייל ער קומט נישט אן כמלאכי השרת ווייל ער איז אסאך גרעסער פון א מלאך אזוי ווי זיקוקין דנורא ער קען נישט ווערן כמלאכי השרת ווייל ער איז גרעסער פון א מלאך, א מלאך האט נישט קיין עצם ניסיון מיט די אויגן, דו יא. דעריבער ער זאגט נאר מזומן כמלאכי השרת, ער איז נהנה מזיו השכינה כמלאכי השרת, ער איז נאר נהנה מזיו השכינה כמלאכי השרת, אבער נישט ער איז כמלאכי השרת, ער איז אסאך גרעסער. וואס איז א איד? א עצל מן העבירה, איז עצל מן העבירה ולא עשה. ווי קומט אן א מינוט, אין א מינוט א מענטש ווי ער קומט אן.

איז אריינגעקומען דעם לעצטן ליל שישי אין בית שמש צום שיעור. האט מיר מקבל פנים געווען א אינגערמאן, דעם אינגערמאנ'ס נאמען וועל איך זאגן, איין נאמען וועל איך קענען זאגן, דער אינגערמאן הייסט ר' שלמה בנימין, באקאנט אין בית שמש עפיר דושינסקי, און ער איז א גרויסער עסקן אין שטאט, באקאנט דער נאמען. און ער זאגט מיר א מורא'דיגע זאך, באותו ענין. ער זאגט עס איז געווען די לעצטע אלול איז געווען זיי מאכן יעדן יאר חודש אלול א שבת מירון די לעצטע אלול איז אויך געווען א שבת מירון הונדערטע הונדערטע אידן דארטן געווען פאר שבת איז דארטן געווען א אינגערמאן וואס איז עס האט צוגעקומען צו מיר מיט צוויי צעטלען איין צעטל איז געווען פון דעם דאקטאר מען האט מגלה געווען נישט ביי דעם אינגערמאן איינער מבני הבית, לא עלינו ולא עליכם, פו! געשטאנען אויפן צעטל דארטן א פארוויקס אין לבלב, די אייבישטער זאל אפהיטן, אוי! געפערליך, די אייבישטער זאל אפהיטן, דער אינגערמאן איז געווארן אויסער זיך, האט ער מיר געזאגט איך ווייס נישט פארוואס, אבער אזוי האט ער מיר געזאגט דעמאלטס, אז ער האט מקבל געווען אויף זיך פערציג טעג

לעבן, גלייך נאך דעם האט ער א צווייטע צעטל, די צווייטע צעטל איז געווען נאך וואס מ'האט מגלה געווען די פארוויקס אין לבלב, האט מען געשיקט גלייך נאך טעסטן, בדיקות מבדיקות שונות, די קומענדיגע סיטי איז געווען די דאקטער פענוח פונעם דאקטער אז אויפן לבלב זעט ער גארנישט, און ער איז מסביר אז ווייזט אויס אז ער זעט דאך גארנישט, די דאקטער האט נישט פארשטאנען וואס טוט זיך דא, זאגט ער אז ווייזט אויס פון די שומן וואס איז געווען אין לעבער, פון דעם האט מען, פון דאס האט עס דעמאלטס משפיע געווען דעם פארוויקס אין לבלב, דאס איז דאקטאראטיש וואס ער האט דארטן מסביר. אזא מעשה מוז מען וויסן. דארטן ליל שבת, און געווען מיטן גאנצן עולם דארטן, און זיי געזאגט רבותי גיט א קוק זעט די צוויי צעטלען פון אינגערמאן דא, אכטונג געבן פארשטייט זיך קיינער זאל נישט זען די נעמען, ס'איז אלעס געווען פאר, אבער דא ס'איז געווען צוויי צעטלען בפני כל העם, איר זעט דא שטייט א פארוויקס לא עלינו לא עליכם, אויפן ל... און דא שטייט דער סי טי, ער זעהט גארנישט, ס'ווייזט אויס, איז מסביר די דאקטער ווייזט אויס דעמאלטס איז געווען פון די פעטס פון די לעבער האט משפיע געווען נישט. זאגט מיר רבי שלמה בנימין, יענעמס נאמען האב איך נישט געזאגט אזוי דא. יענער אינגערמאן איז געווען דארטן שבת נאכט מירון די לעצטע אלול. האט רבי שלמה בנימין מיר געזאגט, איך האב דאס געהערט, רבי שלמה האט איין אינגל פון זיבעצן יאר אלט, זיבעצן יאר אלט האט גע'חלש'ט אויף נאך א קינד. זיבעצן יאר ער האט דאס געהערט האט ער מקבל געווען יעדן טאג יעדן טאג א גוט ווארט ניין חדשים נאכדעם פאר צוויי וואכן איז געווען אין בית שמש א קידושא רבה האלב שטאט איז דארטן געווען א חתונה איז דארטן געווען מיט א סגולה און געלאט א גוט ווארט זאגן יענעם א גוט ווארט יענעם ודיברתם אל הסלע. ער האט געזוכט עפעס איינער וואס קיינער זאגט נישט קיין גוט ווארט, געזוכט עפעס אזא בריסקער שיעור, ער האט געוואלט א ישועה, ער האט געזוכט אזוי אויף אזא פארנעם. און ודיברתם אל הסלע. מיר זאגט די וועלט, גודל מעל בן שינו, די גמרא זאגט אין כתובות קי"א, גדול המלבין שיניים של חברו, יותר ממשקהו חלב. יותר ממשקהו חלב, פארוואס זאגט נישט די גמרא יותר ממשקהו מאנגא, יא, מ'שלעפט מער מאנגא, קאלא. אה? מאראנצקי האסטו מיר? פארוואס זאגט די גמרא חלב? פארוואס חלב? דער חלב איז דאך ידוע זיין טבע ער איז מזין. ער איז מזין. ער שפייזט. זאג אים א גוט ווארט זאל ער אים שפייזן, זאל אים אויפהייבן, נישט האבן געזאגט א גוט ווארט. זאג אים א גוט ווארט זאל אים טאקע אויפהייבן די מאראל. איר זעט וואס פאר סגולות? איר זעט דאך ווי אזעלכע ישועות. דער מיט א קינד, דער מיט געזונט. די אייבערשטער ווארט אויף דעם. אידן זאלן זיך זאגן א גוט ווארט. זאגט דער ייטב לב ואתה קדוש יושב תהילות ישראל זאגט ער דער רבונו של עולם זיצט און הערט תהילות ישראל וואס אידן לויבן איינער דעם צווייטן אז וואס אז וקרא זה אל זה ואמר קדוש איינער זאגט פארן צווייטן קדוש זאגט דער אייבערשטער קדוש קדוש השם צבקות זענען זיי ביידע קדושים דער ייטב לב רבונו של עולם ווארט איינס זאגן יענעם א גוט ווארט נחזור לעניננו, פארוואס איז דער, זיי האבן אלעס גערעדט פון ודברתם על הסלע, יעצט לאמיר מסביר זיין דעם ודברתם על הסלע. אונז האלט מען דאך אינמיטן עפעס א אנדערע סוגיא. די סוגיא וואס מען האט גערעדט יעצט במאמר המוסגר איז כדי נישט צו פארגעסן דעם סגולה, זאגן א גוט ווארט, געזונטערהייט, מיט קינדער, זאגן געזונטערהייט א גוט ווארט יעדן איינעם. דער ודברתם על הסלע וואס אונז האמיר פריער גערעדט זאגט דער בת עין רבינו הקדוש דער בת עין איז געווען אין בוכע זי איז געווען אמאל קויפן זאל דעם מאמע נורא ס'איז דאך ידוע מען קען נישט האבן קיין השגות וואס ס'איז געווען משה רבינו ווער האט השגות איך ווייס די קול אריה האט אמאל געוויינט ביי רעוא דרעוין פרשת חוקת האט ער געוויינט הלוואי זאל מיר אלע האבן ביי יציאת נשמה

דעת הרמב ם איז אז דער חטא איז געווען, שטייט אין רמב ם שמונה פרקים, אז ער האט געזאגט שמעו נא המורים, מען טאר נישט אזוי זאגן פאר כלל ישראל. אפילו די דרשות הר ן זאגט אפילו אז ס'איז אזוי געווען די מצב, אבער מען טאר נישט זאגן פאר כלל אזא ווארט, פאר כלל טאר מען נישט זאגן. גייט די בת עין א טריט ווייטער. איז וואס איז געווען דער חטא משה רבינו האט געהאלטן אז דער רבונו של עולם האט אים געזאגט ודברתם על הסלע מיין צונג קען שוין נישט רעדן פארוואס ווייל איך האב פוגם געווען אין דעם צונג ווייל איך האב געזאגט שמעו נא המורים איז מיין צונג קען שוין גארנישט טון פארן סלע גייט ער א טריט ווייטער איז וואס איז געווען דער חטא ווייל די ערשטע יסוד פון א אידן אז מיט איין הרהור תשובה ווערסטו באנייט אינגאנצן, אויב אזוי האסט דאך יא געקענט רעדן צום שטיין, ווייל מיט איין הרהור תשובה ווערסטו באנייט אינגאנצן, און משה רבינו האט דאך זיכער געהאט א הרהור תשובה, האט דאך זיכער באנייט תשובה, האסט דאך יא געקענט רעדן צום שטיין, דאס איז געווען די חטא. די חטא איז געווען ווייל א איד זאל וויסן אז מיט איין הרהור תשובה ווערסטו אינגאנצן אינגאנצן באנייט.

די וואך שטייט שירה אז ישיר ישראל עלי באר ענו לה פרעגט דער בת עין וואו איז משה רבינו ביי שירת הים שטייט אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת פארוואס די וואך שטייט נישט משה רבינו אז ישיר משה פארוואס שטייט אז ישיר ישראל נורא נוראות זאגט דער שפת אמת שירת הים איז געווען פארן חט קען שטיין אז ישיר משה ובני ישראל אלע זענען גלייך. דא איז געווען נאך א חטא, אידן האבן געזינדיגט, מען האט תשובה געטון, זענען זיי געווארן העכער, משה רבינו קען נישט דא אריינגיין אין דעם פסוק, כביכול, פחד, משה רבינו קען נישט אריינגיין אין דעם פסוק, ווייל אידן האבן תשובה געטון, אידן האבן געזינדיגט און תשובה געטון, במקום שבעלי תשובה עומדים דאך אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, קען משה רבינו אין דעם פסוק נישט אריינגיין. ווי הויך א מענטש איז נאך א נפילה, שטארק זיך, דו מוזט פארשטיין ווי גרויס דו ביסט, ווי קומסטו אן? וואס דען ווארט אויף דיינע התחזקות?

דער דברי שמואל איז מסביר די וואך ער זאגט פארוואס משה רבינו געשלאגן דעם שטיין זאגט דער דברי שמואל אז משה רבינו ס'א מוראדיגע חיזוק ער זאגט אזוי משה רבינו האט געשלאגן דעם שטיין ווייל משה רבינו האט געמאכט א קל וחומר אויב אין פרשת בשלח ס'איז געווען פארן חטא שטייט אז דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו, קח את מטך נעם דעם שטעקן, והכית בצור זאלסט שלאגן דעם שטיין. איז יעצט אז ס'האלט נאכן חטא העגל, איז דאך וועלכע וואזע שלאגן דעם שטיין. זאגט דער דברי שמואל דברי שמואל זאגט די קל וחומר איז מופרך מעיקרא פארוואס נאר פאר א חטא דארף מען שלאגן אבער נאך א חטא מען טוט תשובה ווערט מען אזוי געהויבן דארף מען נישט שלאגן קען מען רעדן פארשטייט דאס דארף זיך געדענקען דערמאנען כסדר נאך א חטא פארקערט זיי מהרהר בתשובה ליג נישט אין די מובהק ליג נישט אין די בלאטע גיב זיך א כאפ צוריק דו ווערסט דאך יעצט אזוי הויך משה רבינו קען נישט אריינגיין אין פסוק ווייל מען האט געזאגט אזא ווארט קען נישט אריינגיין משה רבינו קען נישט אריינגיין אין פסוק פאר די פארן חטא האט מען געדארפט שלאגן די שטיין, יעצט דארף מען נישט שלאגן, קען מען רעדן. מען זאגט נאך פון בעל התניא, אז ווען מען זאל וויסן ווי די אייבישטער האט ליב תשובה, וואלט מען געלאפן זינדיגן אויף תשובה טון. זאגט ער, אבער דאס וועט נישט ארבעטן, פארוואס? ווייל אחטא ואשוב דאך אין מספיקין בידו לעשות תשובה. זאגט ער, אבער טאמער איין האלבע וועג האסטו געמאכט, גיי כאפ זיך צו צום תשובה. אז דו האלטסט שוין דארטן, גיי טו תשובה. דער אייבערשטער האט ליב תשובה. דער ישמח ישראל זאגט מען זאגט יעדן טאג ברוך אתה השם רוצה בתשובה, זאגט נישט המתרצה בתשובה, רוצה בתשובה. זאגט ער ווען א איד טוט תשובה איז כביכול כביכול זאגט ער ס'האט זיך מיר געלוינט דער חטא, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי ליב תשובה. רוצה בתשובה, כביכול כביכול. דאס איז אין יעדן מצב דער התחזקות. די גמרא דערציילט אין שבת ל"א, שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, דער גוי האט געזאגט פאר שמאי, גיירני זיי מיך מגייר, על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. זאגט ער, דער גוי איז געקומען, גיירני איך זאל ווערן א איד, אבער נאר על רגל אחת, נאר עליות, איך קען נישט נפילות, ירידות, איך קען נישט. האט אים געמאכט א פליק מיטן אמת א בנין גיב א קוק א בנין קען זיין אן קיין טרעפ אן קיין עליות ירידות אזוי קען אויך נישט זיין קיין איד אן די זאך נישט דא קיין איד קען נישט זיין קיין איד אן עליות ירידות אזוי מוז זיך בויען נו איך ווייס א בנין קען מען אראפגיין מיט די טרעפ פראבלעם איז ווען מ'טאנצט פון דאך דעמאלטס צוברעכט מען זיך אלע ביינער דער בחור דער בחור אה דו זינט דיין הענט א ירידה א ירידה גייט צוריק ארויף וואס צוברעכסט זיך אלע ביינער וואס מאכסטו מאכסט פון דעם אזא נפילה גייט גייט צוריק ארויף גיב זיך א כאפ ווי טייל דוקא דו ווילסט טאנצן ס'איז אמאל געווען איינער אויפן אויפן שפיץ דאך ער וויל שפרינגען ער וויל אראפטאנצן ווייס איך ביי אזא מצב דארף מען קענען רעדן צו אים שטענדיג אין אזא מצב דארף מען נאר א פסיכאלאג מעג רעדן צו אים אים זאגן נישט טאנצן דארף יא טאנצן דאך דעם נישט דאך נישט

און זעט ער אינגעלייט אזוי שמועסן און רעדן אזוי, און האט ער געפרעגט וואס רעדט מען, ער זאגט מיר און מען שרייט דא אויף דעם מוצאי איש אויף דעם יצר הרע, און עס איז שווער מיט דעם בחור, דער יצר הרע פייניגט, האט דער רבי ר' ברוכ'ל געזאגט השם האט מען געזאגט ביי ברכי נפשי השם עבים רכובו, דער רבונו של עולם'ס מרכבה איז אויף פארגרעבטע מענטשן אויכעט, אבער מיט א תנאי. המהלך על כנפי רוח אז דער אינגערמאן האט די פליגלען ער פריווט צו פליען אויף ארויף ער פריווט צו פליען אויף ארויף המהלך על כנפי רוח השם עבים רכובו דער רבונו של עולם'ס מרכבה איז דאך פארגרעבטע מענטשן אויך אבער מיט א תנאי המהלך על כנפי רוח רבותי די וואכעדיגע סדרה דער יערות דבש האט א מאמר נורא רעדט וועגן יראת שמים זאגט די וואך על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון דרש'נט די גמרא, המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם. זאגט דער יערות דבש א ווארט, רבותי, לייגט עס גוט אריין אין קאפ. זאגט די ארז דבש, חשבון, וואס איז געווען? חשבון איז געווען א קליין שטעטל. מואב האט אין דעם שטעטל נישט משקיע געווען. אה, וואס האלט מען וועט זיין א קליין שטעטעלע. און מואב דער גולם האט נישט געכאפט איין זאך. ס'איז טאקע א קליין שטעטל אבער דאס איז געווען ספר, דאס איז געווען די גרעניץ. און אז מ'ברעכט אויף דער שונא ברעכט אויף דעם שטעטל איז ער אינעווענדיג, נעמט ער דערצו א, נעמט ער דערצו דעם פאלאץ נעמט ער דערצו. דאס האט ער נישט געכאפט. אין א גרעניץ. מיט א על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון געב אכטונג אויף גבולות גדרים אין יראת שמים. זאג נישט די גדר אה וואס איז דאס? ניין דו פארשטייסט נישט אז ווען די גדר ווען דער מואב גיט אכטונג אויף חשבון וואלט סיחון נישט געקענט אריינגיין אינעווענדיג. ווען מואב גיט גוט אכטונג אויף חשבון דער מואב וועט מאכן פון חשבון גארנישט א קליין שטעטל אבער ער האט נישט געכאפט אז דאס איז א גבול. אז ספר דארף מען אכטונג גיבן, מ'האט נישט אכטונג געגעבן דערפאר האט סיחון כובש געווען חשבון און ממילא איז אריינגעגאנגען אינעווייניג האט כובש ויקח את כל ארצו מידו האט אים צוגענומען גאנצע אויף דעם באו ונחשב חשבונו של עולם זאגט די יערות דבש חלק א' דרוש ה' אזא חשבון נחשב חשבונו של עולם נישט שמירען גדרים און סייגים נישט מוותר זיין אויף קיין שום סייג ווייל דאס וויסן די יצר דארטן איז ער די אורב דאָרטן לאָקערט ער דיר, בײַ דעם יצר, פּונקט ווי סיחון האָט געכאַפּט דאָרטן אין חשבון, ער לאָקערט דיר דאָרטן, ווײַל ער ווייסט, אַז דאָרטן פּורץ גדר. דאָס זאָגט די הייליגע גאון ישראל וקדושו די יערות דבש, אָבער תשפ"ג דאַרף מען עס צופיל מסביר זײַן? איין גדר און דער אייבערשטער זאָל שומר ומציל זײַן. יעדער איינער וויל אָנקומען צו לחמו ניתן, מימיו נאמנים, אַזעלכע הבטחות, לא לא ישט לא יצטרך לבקש לחם, אָבער די די די תשובה איז גדרים און סייגים אין יראת שמים. לצורך פרנסה, פארשטייסטו? לצורך פרנסה, אונז רעדן לצורך פרנסה, לאך מיר ניטער. לאגער די קאלע זאגט די וואך, וכל טיפוס יחס עס איינס צו מיט פוסיל יודיע וואס ער זאגט. אז שופטים ושויטרים טיפן לך בכל שזכר מיינט דער זייער שורם זיין נעים דאס נעים. דער מאכן דארטן. די תוכל קליפוס יח תש לאגער די קאלע. אז ער איינס צו מיט פוסיל. וואס קען זיך אכטונג אין די אויגן, דאס איז נישטא קיין גדר דארטן. טומאי! א גדר פון יראת שמים יעדער איינער אין זיינס. ווי די געזאגט האט ר' מענדל פוטערפאס אמאל שטייט לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אלע פרעגן דאך פארוואס שטייט נישט איז דאך קודם עין רואה שפעטער לב חומד פארוואס שטייט קודם אחרי לבבכם שפעטער אחרי עיניכם האט ער געזאגט ר' מענדל דו ווייסט אז דארט אין יענע גאס טאר מען נישט גיין, וואס ביסטו געגאנגען דארטן, ס'איז אחרי לבבכם פאר אחרי עיניכם. דא אין מכון, אין בארא פארק אין ירושלים, איז אנגעקומען א בריוו יענע וואך, עפעס א אינטערעסאנטע בריוו, איך וויל פארליינען דעם בריוו. ער האט געשריבן דא צו רבי שמואל'ן, שרייבט ער אים דא א בריוו אזוי. אין צו מיר קענען מעיין זיין דא אין פרשת שלח איז געשטאנען איבער א פרשה דאס האבן מיר דא אויך געשמועסט פון דעם פון ספר מחזה עיניים אז די מחזה עיניים פרעסט מחזה עיניים א ספר פון די בריסקער מגיד פון אין דארט ברענגט ער אז איינער איז געקומען צו איינעם פון די גדולי הדור פון יענעם דור, ביי אונז ווייס מען ס'איז געווען ביים קאצקער רבין, אבער איך ליין פאר עקסטער זיין לשון, ווייל דארט נישט, ער זאגט עפעס גאר א שארפע מעסער, זאגט איינער איז געקומען צו איינעם פון גדולי דורו, און האט אים געבעטן א עצה וסגולה לזיכרון ווייל ער פילט אז די זיכרון ווערט אפגעשוואכט ביי אים, ברענגט דארט אין מחזה עינים אז דער גדול האט אים געזאגט, וואס דארפסטו מיר בעטן א עצה, דו זאגסט יעדן טאג פעמיים באהבה א עצה, וואס איז די עצה?

ודבר זה ברור ומוסכם מכל חכמי הרפואה. אזא שארפע לשון. דבר ברור ומוסכם מכל חכמי הרפואה. דא די אינגערמאן זאגט אזוי. אז א אינגע אינגערמאן, ווי געשריבן, אז א אינגע אינגערמאן, און בכל זאת איז שוין א גוטע פאר חדשים, וואס זיין זיכרון איז נישט נישט גוט נאר ס'איז גאר ביטער. ס'איז נישט נאר אין לערנען, אין אלע ענינים. ס'איז געפערליך. און נאך אפאר ציקערלעך עפעס אין געזונטהייט. די אינגערמאן איז אריבער א עם אר איי, ער איז אריבער שווערע טעסטן, שוין א האלבע יאר אזוי שרייבט ער, און די דאקטער האט אים מודיע געווען דינסטאג פרשת שלח, שוין פאר צוויי וואכן צוריק, האט ער מיר געזאגט ער האט זיך נאך אלע עם אר איי'ס מיט אלע טעסטן, און ס'האלט נאך ביי די פינטל פינטל ווי מ'האט אנגעהויבן ווייל מ'זעט גארנישט און מ'ווייסט נישט, מ'ווייסט גארנישט. שרייבט ער אז יום ה' פרשת שלח האט ער געהערט די באר הפרשה, און ער האט דארטן געזען די מחזה עינים, און דא האבן מיר זיך א בריוו מיט אפאר שורות, ער שרייבט אז ער איז געווען אבער כ'זעה פרץ פור מיט די אויגן, וועגן זיינע צרכי פרנסה ארום און ארום, און ער האט מחליט געווען דאס איז עס, ער האט עס געגעבן א שנייד, ער האט עס געגעבן א שנייד, ער האט געשריבן יענע וואך דעם בריוו, פרשת קורח, אז ס'איז שוין בעסער און בעסער און בעסער געווארן, יענע וואך סוף וואך, איז ער, זאגט ער, דאקטוירים ווערן, ער האלט שוין ממש ביים סוף. נישט נאר אין די, נישט נאר אין דעם זי, אין דעם מוח, זיכרון, נאר די אנדערע ציקערלעך אין די געזונט אויך. ער האט געזען בחוש. ער האט געזען בחוש. זאגט עד כדי כך, אז ער זאגט ער האט זיך גלייך געמאכט א קביעות אויף צו לערנען מחזה עינים וועגן דעם. ער האט געזען ווי ס'ארבעט עפעס א. אבער איז זיי די אויגן, דער רבונו של עולם בעט דיך גיב מיר די אויגן, גיב מיר די אויגעלעך. די אויגעלעך, אמר הקדוש ברוך הוא. בני תנה לבך לי ועיניך דרכי תצורנה אמר הקדוש ברוך הוא זאגט דער ירושלמי אי יהבת לי עינא ולבא די צוויי זאכן אודאי אין די איז מיין א מענטש דעם אייבערשטנס א מענטש דא איז דא א אינגערמאן דער האט מיר געזאגט דעם שבת אז ער האט געהאט א בעיבי מיט גאר גאר א שווערע פראבלעם געבוירן געווארן מיט די אויגן, קען נישט מפרט זיין אבער עפעס איז נישט קיין פ. האט געוואלט דאקטער אומער אז מען האט געדארפט אלס בעיבי נאך גיין אפערירן, מ'אפערירט נישט אלס בעיבי אויף די אויגן, ס'איז געווען עפעס גאר א שווערע פראבלעם, און די אפעראציע האט ער מיר געזאגט דעם שבת, די אויגן קענען, די אפעראציע דארף זיין זונטאג פאר לג בעומר,

דאס איז די זעלבע ווארט, ביי יעדע זאך ווען מ'וויל עס מאכן קליין, לייגט מען צו א ו' נ', א דוגמא, אישון עין, יצרנהו כאישון עין, איש איז א מענטש, אישון, דארטן איז דאך די גאנצע איש, א ו' נ' מאכט אים קלענער. ווילען קען, יא? וואס איז נאך אן דוגמא?

דאס איז קודם מיט די נסיון די קליינע, נאכדעם קומט די נס. נס נסיון איז די זעלבע זאך, ווייל קודם איז די קליינע די נסיון, שפעטער קומט די נס. און דאס האבן זיי געפראוועט. יא. תּנה בני לבך לי, װאָס בעט די אײבערשטער, גיב מיר דײַן האַרץ, ועיניך דרכי תּצרנה, גיב מיר דײַנע אױגן. זאָגט דער פּשען, דער תּפֿארת שלמה, שמור לי, היט מײַנע אױגן, די ערשטע מאָל איך װעל דיך היטן, און שױן װעסטו אױך דאָך קריגן שׂכר אָ חטא. ער זאגט דארטן דער תפארת שלמה יצרנהו דאס מיינט ער היט אויפן אינגערמאן כאישון עינו וויפיל ער היט די אויגן יא דא נישט יעצט מלווה מלכה איך דערצייל דיר נישט קיין סיפורי צדיקים איך דערצייל נישט צדיקים צו צדיקים פון דור שעבר איך דערצייל צדיקי דורנו צדיקים פונקט ווי מיר צדיקי דורנו פונקט ווי מיר אבער אזוי איז דאס אז די ארבעט מיט אויגן איז דאס די מעשה ווי די תורה זאגט רב שלמה'קע זוועהילער זאגט אזוי אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם איז א איד מלא תורה ווי זאגט מען א אכצענער לערנט אכצען שעה אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו איז א איד פיל מיט עבודה עבודה תענית סיגופים אף לא פעלו עולה דער וואס בורח מן העבירה איז אויך בדרכיו הלכו פינקט ווי די ערשטע צוויי און נאר א בורח מן העבירה איז אויך בדרכיו הלכו פינקט ווי די ערשטע צוויי מושך את עצמו עצום מן העבירה וואס מען האט פריער געלערנט נהנה מזיו השכינה. וניזון כמלאכי השרת. ווי ער זאגט די קיקן ונראה מער פון א מלאך. יא. לאמיר זיך נעמען אין די הענט רבותי. לאמיר מסיים זיין מיט אן אנדערע ענין, ווי די הויפט הויפט פון אלע ענינים איז עסק התורה זיך גיין נעמען לערנען. ווי האט ער געזאגט דארטן תורה, וואס דו האסט געזאגט ביז יעצט איז תורה היא וללמוד אני צריך, און מען דארף זיך גיין נעמען לערנען. מען דארף זיך נעמען לערנען. די ווארט האט ר' שלמה קלוגער, זיין יארצייט איז געווען נעכטן, נעכטן אין זיין יארצייט רבי שלמה קלוגער האט געזאגט דעם ווארט ווען ער האט מספיד געווען דעם הייליגן חתם סופר האט ער געזאגט אז מען זאגט ותפתח לבנו בתלמוד תורתך יפתח לבנו בתורתו נישט אזוי האסטו געדארפט זאגן דארף זאגן ותפתח לבנו לתלמוד תורתך בתלמוד

נעם דעם שליסל, עס מאכט אויף אלע טויערן. דער הארץ איז אטום וסתום. ווי האט ער געזאגט? דער אמרי יוסף זאגט אזוי, אז אמאל איינער איז אריינגעגאנגען אין א בית היין, ס'שמעקט וויין, ישן נושן, שדעת זקנים נוחה הימנו. עס האט אים אזוי געשמעקט, האט אזוי געוואלט, האט אזוי געוואלט טרינקען, אבער עס איז געווען דארטן איין גלעזל און א שמוציגע גלעזל. וואס טו איך דא? איין גלעזל און א שמוציגע, און קיין וואסער נישטא אויסצושווענקען די גלעזל. איין גלעזל, א שמוציג גלעזל, ס'איז נישטא קיין וואסער אויסשווענקען ס'גלעזל, וואס טוט מען? וואס האט ער געטון? ער האט גענומען דעם גלעזל אויסגעשווינקען מיט וויין, און אזוי האט ער געקענט טרינקען נאך וויין. זאגט ער אזוי איז ביינה של תורה, דער בחור פילט איך בין אזוי לא עלינו שמוציג, כ'בין אזוי אין לא עלינו נישט בסדר, בלייבט מען מיט זיינע פוסטע מעשיות, אדרבה, שווענק זיך אויס מיט א בלאט גמרא, און אזוי וועסט ווערן ריין, וועסט קענען לערנען נאך א בלאט גמרא. יפתח לבנו בתלמוד. טייטשט דאס דער אמרי יוסף, דאס טייטש יוקח נא מעט מים, נעם אביסעלע תורה ורחצו רגליכם און שווענק זיך אויס פון דיינע שמוץ, ממילא והשענו תחת העץ צו קענען בלייבן ביים עץ החיים ביים תורה. שווענק זיך מיט די בלאט גמרא, ותפתח לבנו בתלמוד תורתך. ר' שלמה קלוגער, ווען ער זאגט דעם ווארט, ווי ווי האט ער געזאגט דעם ווארט ותפתח לבנו בתלמוד תורתך? ער האט עס געזאגט ווען ער האט מספיד געווען דעם הייליגן חתם סופר האט ער געזאגט אזוי אז ס'איז מנהג ישראל אז ווען מ'הייבט אן א הספד זאגט מען א מדרש און מ'הייבט אן שפעטער מספיד צו זיין, מ'זאגט קודם א מדרש, האט רבי שלמה קלוגער געזאגט איר ווייסט פארוואס? ווייל די וואכעדיגע סדרה שטייט ודברתם אל הסלע זאגט די מדרש. ס'איז א ילקוט שמעוני אויף ודברתם אל הסלע דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו שנה עליו פרק אחד לערן עפעס א פרק משניות אויפן פיר אויפן לערן עפעס א פרק דארט והוא מוציא מים גייט ארויס וואסער אזוי זאגט ר' שלמה קלוגער אז מ'האט געוואלט צו ברעכן דעם שטיין זאל ארויסגיין פון דארטן וואסער דארף מען א פרק מיט דעם מ'וויל פאר א הספד אז די עולם זאל אנהייבן צו וויינען פון דעם לב האבן מוז מען זאגן עפעס א מדרש און ממילא וועט זיך ווערן צובראכן די לב האבן עס וועט זיך אנהייבן גיסן טרערן מען וויל די עולם זאל גיסן טרערן אזוי האט ער מסביר געווען פארוואס דער מספיד שטענדיג הייבט אן מיט א מדרש און שפעטער הייבט מען אן צו מספיד זיין מען הייבט אן מיט א מדרש, מען הייבט אן צו וויינען פארוואס? ווייל ודברתם אל הסלע, צו ברעכן דעם אבן, איז ווי שניי על אפייריק אחד, אפי' א שטיין, א הארץ פון שטיין, אבער מיט א פרק וועט ער ווערן צובראכן און גיסן וואסער, שניי על אפייריק אחד. יא. ווארום זיך געבן א שווענק איז נאר מיט דעם. זוהר הקדוש שטייט אין פרשת פנחס. חלק ג' דף רי"ש ט"ז. ווי די זוהר הקדוש א לשון אזוי. כל דאשתדל באורייתא. זיצט ביי בלאט גמ'. בטל מיניה חיובא דכוכביא ומזליא. אפילו איינער וואס ווערט געבוירן לא עלינו, לא עלינו, ולא עליכם, מיט א שלעכט מזל. צו ס'איז אין בני צו חיי צו מזוני. מיט עסק התורה ווערט בטל און מ'איז משנה די מזל. טייטש דער אלי' רבה מיט דעם, אינטערעסאנטע טייטש.

די ווייס ראשע אנטווארט אין דער קויז האט ער לייך געזאגט דער יער רבי שטיל יא מיילן וואס טויער אין די טויער זאל ער קודש זאגט איך שטאדל ביי רייז בוטל מן איך חוי וויי די כוכבאי מזל איי וועט איך נישט שטאנען דעם מזל מן מיילן פאר דער פאר אז די מזל דער יער רבי דער פאר זאגט ראשע שטיל יא מיילן וואס טויער אבער אין צו וויסן איך האב געהערט פון זיק נער שלאי מיט יארן צוריק זי געווען א קמאי ביז פאר אכציג יאר צוריק אין ירושלים, די קמיע איז געווען מיוחס פון עיר וקדיש וועמען? בעל טורי זהב, די קמיע האט מחולל געווען פלאות, עס האט פוקד געווען עקרות, עס האט מרפא געווען חולים, חולים, ס'איז געווען עפעס, דאס האט געארבעט, ביז ס'איז געקומען עפעס א אויבער חכם און האט געוואלט מאכן פיקטשערס פון דעם. און ס'איז ידוע אז די זאך מ'הייבט עס אן צו באבעלן הערט עס אויף צו ארבעטן און מ'האט דעמאלטס געעפנט דעם יענער האט עס געבאבעלט מ'האט דעמאלטס געעפנט דעם קמיע וואס איז דארט געשטאנען פון טורי זהב וואס איז געשטאנען דארט אני דוד בן רב שמואל הלוי עמלתי על דברי התוספות בחולין צדיק וא"ו

נישט דא איז נישט, שטייט נישט אני דוד בן רב שמואל הלוי הבנתי את דברי התוס' בחולין צדיק. עמלתי, זיך געפלאגט, זיך געפלאגט און דערנאך בזכות ושכר זה יתרפאו החולים ויפקדו עקרות. מען פלאגעוועט זיך, מען פלאגט זיך. דער פני מנחם זאגט פארוואס א בר מצוה בחור זינגט מען אריין אינמיטן די דרשה? ווייל די ערשטע כלל לערנט מען אים אויס דעם בחור, אז מען דארף לערנען אפילו ווען מען שטערט דיך. די ערשטע כלל לערנען אפילו ווען מ'שטערט דיך ס'איז אמאל געקומען שטייט אין מעשה איש ברענגען זיי דארט אז ס'איז אמאל אריינגעקומען א בחור צום חזון איש האט אים געפרעגט אויף אפעראציע כידוע דער חזון איש דער אדם גדול איז דאך געווען אזוי א גרויסע ידיעה אין דאקטאראט אויכעט און האט אים געפרעגט וועגן עפעס אפעראציע דער בחור האט עס נעבעך זייער נישט געוואלט מאכן און חזון איש האט אים געזאגט אוודאי זאל ער עס מאכן און ער האט אים אויך געזאגט ווער זאל זיין דער מנתח, ווער זאל שניידן. שפעטער האט דער בחור געפרעגט דעם חזון איש צו ער קען רעדן מיט אים אין לערנען. האט ער אים געזאגט יא. און דער בחור האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים אין מסכת זבחים אין סדר קדשים, און דער חזון איש האט געזען ווי ער צולל במים אדירים דברים עמוקים, ווי ער זאגט. נאכדעם דער בחור איז ארויסגעגאנגען, דער חזון איש צוגעגאנגען צו דער טיר האט אים געזאגט בקשר דו האסט געפרעגט די אפעראציע, זאלסטו נישט מאכן די אפעראציע. האט ער אים געזאגט, דער רב האט מיר געזאגט אפילו ווער זאל מאכן די אפעראציע. דער רב האט מיר געהייסן מאכן אפעראציע, דער רב האט מיר אפילו געזאגט ווער זאל מנתח זיין. האט אים געענטפערט דער חזון איש אזוי, ס'איז דא א הנהגה ווי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, א הנהגה בדרך הטבע. מ'דארף א אפעראציע מוז מען דאס מאכן, נישט קיין חכמות. עמלי תורה האבן א אנדערע הנהגה, דו דארפסט נישט קיין אפעראציע. ס'איז געווען א פאר יארן צוריק איז געווען א גרויסע כינוס אין ניו יארק איז רב מלכיאל קאטלער האט ער אויך געמאכט דערציילט די מעשה געווען טויזנטע אידן דא האט זיך עפעס אן אלטיטשקער אויפגעהויבן האט אים געקלאפט אזוי מיט די פינגער זאגט ער איך בין געווען דער בחור זאגט ער געווען דער בחור פארשטייט איז ער פארשטייט זיך אז נישט נישט די שוב דו לערנסט בייט זיך די בלוט עמלי תורה איז אנדערע בלוט בוטל מן איך חוי וויי די קוך וויי מאן דבאי דו דארפסט נישט קיין דאקטער טאקע ווען מען מוטשעט זיך די שתהיו עמלים בתורה אם בחוקותי תלכו און מיט דעם קאר פאר בני ברק, אסאך פאר בני ברק, דארט איז געגאנגען א אינגערמאן, איז געגאנגען, און אזוי, דריי אזייגער ביינאכט, איז געגאנגען דארטן, האט אים דער דרייווער געזאגט, קום אריין אין קאר, איך וועל דיר נעמען אין שטאט אריין. האט ער אים געזאגט, ביז צוויי מינוט ביסטו אין שטאט, דו גייסט צו פיס? זאגט ער, ניין, דער דאקטער האט געזאגט, ער דארף מאכן אן הליכה, ער דארף גיין, א הליכה. אין געזונטהייט, ער דארף מאכן, קום אריין אין צוויי מינוט ביסטו אין שטאט, זאגט אים וואס צוויי מינוט איך דארף דאך גיין איך דארף א הליכה וואס זאגסטו מיר אין צוויי מינוט, זאגט מיר רבי דאס טייטש אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, די גאנצע ענין איז די עמל, דו ברעכסט די קאפ איך פארשטיי נישט, די ענין איז די עמל, און דאס דאס איז די הליכה. דער עמל ווי דער ווידער האט נישט געשריגן דעם עולם ווען שיק פאר וואס זאלן זיי נישט פארשטיין אז יעדע אמר אביי יעדע אמר רבא איז דא שכר דו דו מוטשעסט זיך עמל התורה ווי זאגט דער רב וואזנער ברענגט אין שבט הלוי זאגט ער אזוי אז שטייט ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יוסף העולם, זאגט ער אט דארטן שטייט איש יודע ציד איש שדה, האט געדארפט שטיין יעקב איש תם יודע תורה, וואס שטייט יודע ציד? וואס שטייט דא יושב אהלים? איי זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, זאגט ער אז צד הטומאה איז להבדיל אנדערש אינגאנצן ווי צד הקדושה, ווייל צד הטומאה איז יודע ציד, קענסטע? ביסטע? האסט א תעודה? ביסטע יודע ציד, אז נישט ביסטע גארנישט. אבער תורה איז להבדיל נישט אזוי, יושב אהלים ווען דו מאטערסט זיך, דאס, דאס איז די גאנצע, נישט יודע תורה, נישט יודע, יושב אהלים מען מוטשעט זיך אין לערנען, עמל התורה, שקוע אין תורה. יושע ויולין! ער זאגט הרב וואזנער ער זאגט אונז אז ער ארבעט שוין שוין יא זיבעציג אכציג יאר מרביץ תורה יא האט עס געזען אין אלע דורות אז נישט די בעלי כשרונות זיי זענען געשטיגן נאר די עמלי תורה נישט אז די בעלי כשרונות נישט בעלי כשרונות אויך אבער נישט מיט כשרונות נישט כשרונות און יושב אוהלים דער פלאגן זיך. דער בריסקער רב זאגט אזא זיס ווארט, דער בריסקער רב זאגט, די גמרא זאגט אין סוטה ל"ה דרש רבא, מפני מה נענש דוד? מפני שקרא דוד לדברי תורה זמירות, ער זאגט זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי, גערופן די תורה זמירות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קורא אותן זמירות, דו רופסט מיין תורה זמירות? הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו. זאגט די גמרא, איך זעה. ולבני קהת לא נתן האט נישט געגעבן קיין עגלות פארוואס כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו און דוד המלך האט גענומען דעם ארון אין א עגלה זאגט די גמרא אז ווייל דוד המלך האט גערופן די תורה הקדושה זמירות האט דער רבונו של עולם געזאגט דו רופסט מיין תורה זמירות הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו פרעגט דער בריסקער רב די ערשטע זאך וואס איז די גרויסע חטא אז מען רופט אן תורה זמירות דאס איז אזא גרויסע חטא איין קשיא און א צווייטע קשיא פונקט דאס הריני מכשילך בדבר שתינוקות של בית רבן יודעין אותו פונקט דאס אז וואס אז א די ארון דארף מען נעמען בכתף און און דו האסט נישט געוויסט וואס פונקט דאס ער זאגט אזא זיס ווארט ער זאגט ס'איז ידוע ביי די משוררים ביי די אלע זינגערס אז דאס איז דאס איז ווענדט זיך אין צוויי זאכן, דא איין זאך וואס הייסט א משפחה, משפחת המשוררים, עס האט מיט משפחה צו טון, מען ווייסט ס'איז דא משפחות פון משוררים, מען קען די נעמען, די משפחה איז די משפחה, עס האט מיט א משפחה איינס, צווייטנס זאגט דער בריסקער רב עס האט מיט א כשרון, א מענטש האט א כשרון, מחונן געווארן מיט א כשרון מיוחד פון זינגען, עס האט אדער מיט א משפחה אדער מיט א כשרון מיוחד. זאגט ער דער רבונו של עולם האט אים געזאגט דו רופסט מיין תורה זמירות? מען זאל זיך איינרעדן אז ס'ווענדט זיך אין א משפחה ווי איך בין געבוירן געווארן, צו ס'ווענדט זיך אין א כשרון? בכתף ישאו, ס'ווענדט זיך נאר אין עמל, ווער ס'פלאגט זיך ער שטייגט און וואקסט, ווענדט זיך נישט אין קיין משפחה, צו ביסט אין די משפחה, צו ביסט כשרונות, ס'איז נישט קיין כשרונות ס'איז נישט קיין משפחה, ס'איז בכתף ישאו, ווען מען פלאגט זיך אין תורה.

זאגט ער מיט א ענטפער אין הימל, אז דו לערנסט יעצט ביסטו פונקט די זעלבע זאך פונקט ווי דעמאלס. די זעלבע זאך, דו וועסט זיך נאר אינאיינעם מיט תורה. דו וועסט זיך קובע זיין די שיעורים וואס דו לערנסט, וועסט דו, דער באשעפער ווייסט וויפיל דו קענסט, יא, וויפיל דו קענסט זיי, און דו ביסט זיך גובר, און ביסט זיך זיי, און ליגסט דא און לערנען ביסטו פונקט ווי דורות הראשונים. אזוי זאגט ער, איך פאלא אפשר אביסל פון דעם לשון, שאם לא תאמר כך יוכל כל דור לומר, למה לא נבראתי בימים הראשונים, שהיו חכמים גדולים והייתי לומד תורה הרבה, פארוואס בין איך נישט באשאפן געווארן דעמאלס? אמור לו מה אכפת לך, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין ליבו לשמים, ולא ישב בטל אלא יהגה בכל אשר יוכל, אף על פי שאין ליבו חריף כל כך. דו זאלסט נישט קינא פארווערטס, זיי זיך גודר, זיי זיך מחליט, וואס דו קענסט לערנען, ווען דו קענסט לערנען, און דארטן גיב זיך א שטארק, און מען וועט מסיים זיין. די חפץ חיים ברענגט אויף דעם שטארקע חיזוק משל ער ברענגט עס א חזל מיט א מדרש ס'א שטארקע חיזוק בחורים גלייבט לייגט עס אריין אין די קאפ ער ברענגט עס אין תורת הבית פרק יג דער שטענדיג וואס איז דער פראבלעם דער בחור זאגט איך פרוב צו לערנען גייט נישט איך האב שוין געפרובט טויזנט מאל א די שפראך דער זאגט עס און דער טראכט עס און דער דער האלט שוין נאכן טראכטן פארשטייט ברענגט ער א מורא'דיגע חזל אויף דעם ענין ערצקייט אמרו חזל, משל לשר אחד שציוה לאיש, א שר האט געהייסן אמאל א מענטש, ער זאל אים אנפילן, ער האט אים געגעבן א ריזן כלי, פיל מיר אן די כלי וואסער, אויף יעדן דלי וואס דו שעפסט פון טייך און לייגסט אריין אין כלי, א דינר זהב.

וואס ארט דיר ס'גיסט זיך אויס? יעדע דלי א דינר זהב, זאגט ער די בחור זאגט איך פארשטיי נישט, און ס'גייט נישט, און שפעטער פארגעס איך, און שפעטער נאכאמאל געפאלן, וואס ארט דיר? ביי יעדן מאל וואס דו ארבעטסט און לערנסט קריגסטו א דינר זהב, זאגט ער דיר דו קריגסט עס, וואס ארט דיר וואס איז אים שפעטער געפאלן? יעצט ארבעט! יעצט נעם די גמרא און לערן, וואס ארט דיר ביסט שפעטער געלעכערט? זאגט ער דער רבונו של עולם ווייסט דאך אויך דעם יצר הרע וואס דו האסט, הוא והרעות להתנהל כמו שקראצ'קע זאגט בעש ט בעל תוכן, אבער ער וויל דיר געבן שכר דליים אתה נוטל, יעדע מאל מאכסט אויף א גמרא די קריגסט די שכר, וואס קוקסטו ווי חי אבער איך וועל פאלן שפעטער. הא? עס איז ביי תורה, עס איז ביי תפילה ווי די זאגער רבי ברוך הוא, מלך שומע תפילה, מלך תמים דרכו. די אייבערשטער הערט אויס א אידישע תפילה ער מאכט זיך צוויי מאל תם. ער מאכט זיך תם וואס איז געווען מיטן בחור ביז היינט? מען זיצט צוזאמען מיטן בחור פון היינט, יעצט דאוונט ער ערליך איך הער אים אויס. די פראבלעם איז אז די בחור איז א מיד, נישט געטאן. פארשטייט איר? דווקא קראצט קראצט ער דארטן אריין. איז אים דער מובאר מיטן ניין. הלא שכר דליים אתה נוטל, מאך יעצט אויף א גמרא. גייט דיר יא, גייט דיר נישט? רבונו של עולם ווייסט אויך ער האט דיר געגעבן א געלעכערטע כלי, ער ווייסט ער קען דיר מיט זיין יצר הרע בעסער פאר דיר, הלא שכר דליים אתה נוטל, דו גיב זיך א שטארק, יעדן לערן, יעדע שמירת עיניים, יעדן דאווען, יעדע עשיה טובה, טוט אונז מרומם מעלה מעלה לנו ולכל ישראל.